דף מ ו עמוד בית, תורה ל ב, מ'דארף זאגן א שכוח פאר דער וואס האט עס מנדב געווען, רוצה בעילום שמו, און אין זיין זכות האבן אונז די זכיה פארצולערנען דעם רבינ'ס תורות. תורה ל' ב', לשון רבינו זכרונו לברכה, דאס איז לשון פון רבי'ן. ווען מ'הייבט אן שמונה עשרה הייבט מען אן שמונה עשרה השם שפתי תפתח, באשעפער עפן אויף מיינע ליפן. הוא בחינת ריקודין של חתונה, דאס איז די זעלבע בחינה ווי טאנצן ביי א חתונה. שמונה עשרה און טאנצן ביי א חתונה איז די זעלבע זאך. פארוואס כי כל זמן שלא ניתנה לזיווג אתקריאת נער ווערט עס אנגערופן נער בלא ה' אן א ה' מען פארשטייט אליינס אז אזוי ווי ס'איז דא ביי א חתונה איז דא א נקבה די כלה און נאכדעם איז דא א חתן די זכר די זעלבע זאך ביי די ספירות איז מלכות ווערט אנגערופן די נקבה און אלע אנדערע ספירות חסד. גבורה תפארת נצח הוד און יסוד דאס ווערט אנגערופן דער זכר. איז פונקט אזוי ווי ביי א חתונה דארף זיך צוזאמשטעלן דער כלה מיט דער חתן, דער זעלבע זאך דארף זיך צוזאמשטעלן דער מלכות צו אלע אנדערע ספירות. יעצט ווען דער מלכות איז אליינס ווערט עס נאר אנגערופן נער אן א היי. און נאר ווען ס'ווערט א חתונה ווערט עס נערה מיט א היי. יעצט גייט דער רבי מסביר זיין וואס געשעט. וואס איז געווען ווען ס'איז נאך געווען נער אן א היי, נער בלא היי, נער אן א היי איז גימטריא שך דינים, איז גימטריא באטרעפט דרײַ הונדערט און צוואַנציק דינים, פארוואס? ווייל פינף מאל די ווארט דין איז גימטריא דרײַ הונדערט צוואַנציק, אזוי ווי נער, נער איז אויך די זעלבע גימטריא. וכד אתתקנת ווען ס'ווערט פארראכטן לזיווג צו א זיווג, דאס הייסט ביי א חתונה די כלה גייט צום זכר און די זעלבע זאך ביי די ספירות די מלכות גייט צו אנדערע ספירות, אתקריאת ווערט עס אנגערופן נערה בה' נערה מיט א ה', שנמתקים הדינים ס'ווערט זיס אלע דינים על ידי ה' אלפין די פינף אלף'ס של אקיה פון די שם אקיה שבבינה וואס איז דא אין בינה, ס'טייטש אזוי, מ'דארף. צאמשטעלן די כלה מיט די חתן, און דורך דעם וועט די חתן שיקן פאר די כלה א מין דעת, א מין פארשטאנד, אז אלע דינים זענען גוט. ווען ס'געווען די כלה אליינס איז געווען שך דינים, דרײַ הונדערט צוואַנציק דינים, אבער ווען ס'ווערט קאנעקטעד די חתן מיט די כלה, דעמאלטס ווערט אלעס נמתק, דאס מיינט אין אנדערע ווערטער ווען מלכות קאנעקט זיך מיט אנדערע ספירות, איז כאטשיג ס'דא חסד מיט גבורה, אבער מען הייבט אן צו פארשטיין אז אלעס איז זיס אז אלעס איז געשמאק, ממילא ווערט זיס אלע דינים וואס איז דא ביי די כלה אליינס. כמובא בפרי עץ חיים, שער העמידה אזוי ווי שטייט אין פרי עץ חיים, די שער וואס מען רעדט דארט וועגן שטייענדיג שטייענדיג שמונה עשרה. סאו מען דארף וויסן, לאמיר עס אביסל אראפברענגען צו אונזער מצב, א מיידל די נאטור פון א מיידל איז א גאנצע צייט צו וויינען. און די רגע וואס א מיידל ברוך השם באקומט א מאן א חתן, און די חתן גייט איר מאכן איר לעבן זיס. און די זעלבע זאך ביי יעדע זאך, ווען די מלכות אליינס, ווען איך פיל אז איך קען גארנישט, איך בין א קנעכט פארן אייבערשטן, איז קען עס אמאל מאכן זייער ביטער, מען פילט זיך אזוי ווי איך מעג גארנישט טון, אבער די רגע וואס ס'איז זיך מחבר צו אלע אנדערע ספירות און איך הייב אן צו פארשטיין אז אלעס איז נאר לטובתי, אלעס איז מיין טובה וועגן, דעמאלטס נעם איך אן די מלכות פונעם אייבערשטן מיט א זיסקייט. נמצא קומט אויס.

ונצח והוד, והם נתנשאים על ידי הלב, דאס ווערט דערהויבן דורך די הארץ, על ידי שמחת הלב, דורך דעם וואס די הארץ איז פרייליך, עס איז דא פרייליכע מוזיק, פרייליכע בענד, ס'מאכט פרייליך מיין הארץ, ממילא אז ס'ווערט פרייליך מיין הארץ, מיין הארץ, וואס באלד גייט מען זאגן די הארץ, דארטן ליגט די בינה, די פארשטאנד, און איך הייב אן צו כאפן אז אלעס איז גוט, און נאר דאס מאכט מיינע פיס זאלן טאנצן, די הארץ מאכט די פיס זאלן טאנצן, כנראה בחוש, מ'זעט עס בחוש, שעל ידי שמחת הלב, דורך דעם וואס די הארץ ווערט פרייליך, מרקדין, טאנצט מען. כמו שכתוב גבי יעקב אזוי שטייט ביי יעקב, וישא יעקב רגליו און יעקב האט געהויבן זיינע פיס, ופרש רשי, און רשי איז מסביר אז אזוי ווי ער האט געהערט די גוטע נייעס אז די אייבערשטער גייט זיין מיט אים און די אייבערשטער גייט אים אפהיטן ווי ער גייט נאר גיין איז לבו נשא את רגליו זיין הארץ האט אויפגעהויבן זיינע פיס, ולב הוא בינה, די הארץ ליגט די פארשטאנד, מען הייבט אן צו כאפן אז אלעס איז גוט, כמו שכתוב אזוי ווי שטייט אין פסוק, בינה ליבא. די פארשטאנד ליגט אין די הארץ, ובה און דורך איר הלב מבין פארשטייט די הארץ אז אלעס איז גוט. על כן וועגן דעם צריך לכוון ברקודין דארף מען אינזינען ביי די טאנצן ביי די חתונה להמשיך צו אריינשלעפן האלפין די אלף'ס שבלב וואס איז אין די הארץ על ידי הרגלין דורך די פיס לכלה צו די כלה שהיא בחינת חמש פעמים דין. דאס איז פינף מאל דין, גימטריא ש"ך, דאס איז גימטריא דרײַ הונדערט צוואַנציק, גימטריא נער, דאס איז אבער גימטריא נער, ממילא איז דארט נאך אסאך דינים, מ'דארף אריינשלעפן א זיסקייט, וויאזוי? על ידי אור הלב, די הארץ הייבט אן צו שיינען, שנמשך לה, ס'ווערט אריינגעצויגן צו איר, און דורך דעם איז נעשית נערה, ווערט א נערה בהיי מיט א היי, ונעשית היי פעמים אדני, ס'ווערט היי פעמים אדני, וואס דעמאלטס ווערט אלעס זיס. וזה, די זעלבע זעט מען ביי שמונה עשרה אויכעט. בחינת השם שפתי תפתח, מען גייט דאווענען שמונה עשרה און מען גייט בעטן דעם אייבערשטן. בעט מען דעם אייבערשטן אז ס'זאל זיין א זיסע שמונה עשרה. שעל ידי השפתים דורך די ליפן שהם נצח והוד. די ליפן מיינט אויכעט נצח והוד, די אויבערשטע ליפן מיט די אונטערשטע ליפן. איז נפתח ווערט געעפנט, ונמתק עס ווערט פארזיסט, הכלה די כלה בחינת זיווג, דא ווערט א זיווג צווישן די אידן מיט די אייבערשטער ווען זיי דאווענען שמונה עשרה. ונעשה בחינת אדנות ווערט א בחינת אדנות וואס איז גוט, שהיא נערה, וואס דאס איז א נערה מיט א היי, שהיא ראויה לזיווג, יעצט איז שוין דא פאר א זיווג. וזה דאיתא במדרש, אזוי שטייט אין מדרש, כשנשא יעקב את לאה, יעקב האט חתונה געהאט מיט לאה, בשעה אין די צייט שהיו מרקדין, מען האט געטאנצן, היו מזמרים האט מען געזינגען, היי לאה. לרמוז מאכן א רמז ליעקב פאר יעקב אז הא לאה מ'האט דיך דא אויסגעשפילט דאס איז לאה דו ווילסט חתונה האבן מיט רחל מען האט דיך אויסגעשפילט מיט לאה איז דאס האט מען געזינגען דאס איז די מדרש איז די רבי מסביר היינו אז ס'מיינט אזוי צו זאגן כי לאה היא עלמא דאתכסיא לאה ווייזט אויף א באדעקטע וועלט שהיא בחינת לב און דאס איז די הארץ די הארץ איז אויך באדעקט כמו שכתוב ווי שטייט אין פסוק בליבי מיין הארץ צפנתי האב איך באהאלטן אמרתך דיין זאגונגען און ממילא משם המיתוק של הדינים, דארטן ליגט די זיסקייט פון אלע דינים, כשממשיכים היי מהלב, מען נעמט די היי פון די לב, פון די הארץ, און מען זעט אלעס איז זיס. וזה הא לאה. זיי האבן געזאגט הא לאה בשעת'ן טאנצן האבן זיי געזאגט הא לאה, שצריך להמשיך מלאה פון לאה וואס לאה איז די הארץ ווי מיר האבן געשמועסט,

גם היו אומרים אויך האבן זיי געזאגט שהכלה שמה לאה די כלה הייסט לאה, שעל ידי בחינת עצמה נמתקת אז די גאנצע מעשה וואס מען נארט אויס יעקב אבינו דורך דעם אליינס וועט עס ווערן נמתק ווייל דא דא הא לאה מען האט דאך אויס אויסגעשפילט יעקב אבינו יעקב אבינו איז אין א פארטרויערטע פלאץ ס'טייטש ער גייט באלד געוואר ווערן גייט ער זיין אין א פארטרויערטע פלאץ אבער מען האט שוין יעצט ממשיך געווען מיט לאה אז אלעס זאל ווערן זיס. יעצט לאמיר גיין צו תורה למד ג', לשון רבינו זכרונו לברכה איז אויך די לשון פון רעבן, שטייט א פסוק מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, הכלל דער כלל איז אזוי, הכלל הוא, שצריך לבקש שלום, א מענטש דארף זוכן שלום, וואס מיינט שלום? שיהיה שלום בין ישראל, ס'זאל זיין שלום צווישן אידן, ושיהיה שלום ס'זאל זיין שלום לכל אדם צו יעדע מענטש, במידותיו אין זיינע מידות, וואס מיינט די מידות וואס די אייבערשטער פירט זיך אויף מיט אים זאל ער זיך פירן שלומ'דיג, היינו שלא יהיה מחולק ער זאל נישט זיין צעטיילט און צעריסן אין זיך אליינס במידותיו מיט זיינע מידות ובמאורעותיו און זיינע פאסירונגען, שלא יהיה לו חילוק ס'זאל אים נישט זיין קיין חילוק בין בטיבו סיי ס'גייט אים גוט בין בעקו סיי אפילו ס'גייט חס ושלום פארקערט

צו צדיקים און אויך לערנסטו תורה, יכול לאהוב את השלום בכל מקום קענסטו ליב האבן שלום אויף יעדע פלאץ, הן בטיבו סיי עס גייט גוט, און חס ושלום פארקערט, און אויך ויכול להיות שלום בין ישראל עס קען זיין שלום צווישן אידן, ולאהוב זה את זה און ליב האבן איינער דעם צווייטן ווייל אלעס איז דער אייבערשטער. אות ב', צריך לדעת, מען דארף וויסן, שמלא כל הארץ כבודו, די וועלט איז פול מיט די כבוד פונעם אייבערשטן, ולית אתר עס איז נישט דא קיין פלאץ פנוי מיניה וואס איז ליידיג פונעם אייבערשטן, ואיהו ממלא כל עלמין די אייבערשטער פילט אן אלע וועלטן, וסובב כל עלמין און ער נעמט ארום אלע וועלטן, ואפילו מי שעוסק במשא ומתן בעכו"ם, אפילו איינער וואס מאכט ביזנעס מיט גוים, לא יוכל להתנצל קען ער זיך נישט פארענטפערן ולומר און צו זאגן, אי אפשר לעבוד את ה' יתברך, מען קען דא נישט דינען דעם אייבערשטן מחמת עביות דאס איז. דיק, פארגרעבט, וגשמיות און די גשמיות שנופל תמיד עליו וואס פאלט שטענדיג אויף אים, מחמת העסק שעוסק תמיד עמהם דורך די געשעפט וואס ער איז ביזי די גאנצע צייט מיט די גוים, כי כבר גילו לנו חכמינו זכרון לברכה, חזל זאגן אונז, שבכל דברים גשמיים, אין אלע גשמיות'דיגע זאכן, דאס איז די סוד פון חסידות, אז אין אלע גשמיות'דיגע זאכן, ובכל לשונות העכו"ם אין אלע לשונות פון די גוים, יכול למצוא בהם אלוקות קען מען טרעפן געטליכקייט אין דעם,